ברוכים הבאים צו גוט געלט נאמבער צוויי און זעכציק מיט א גוט מיט הרב חיים עקשטיין. א גוטן ר' חיים. א גוט יאר ר' פנחס. נו, געב אביסל גוט געלט, געב גוט געלט, געב גוט געלט פארן עולם. דער עולם וועט פרעגן, וועט דאס משפיע זיין א גוטע ענפער, און מ'וועט קענען בעזר השם קענען עפעס צוקומען צו עפעס גוט געלט. אקעי, סאו א איד פרעגט א שאלה,

סך אידן ווייסן גראס פון די נאמען גראס. יא. איך קען אים. יא. סאו, גראס בעסיקלי מיינט ס'איז דא גראס און ס'איז דא נעט. די חילוק פון גראס און נעט איז, גראס איז פאר פיס, פאר עקספענסעס, נעט איז נאך פיס. סאו אסאך אידן ווילן וויסן וואס די גראס איז למשל פאר מ'צאלט טעקסעס. גראס אוו טעקסעס. גראס אוו פיס, דאס איז למשל דו האסט א בראוקער וואס טשארדזשט דיך א קאמישן, אדער א מענעדזשמענט פי, אדער א פלעטפארם פי, וואטעווער ס'איז וואס ער טשארדזשט, די אלע זאכן קומט אראפ פון די גראס, אבער ווען דו ווילסט וויסן וואס די ריטורן איז, מען קען דיר זאגן א נאמבער, ס'האט זירא זירא שייכות מיט דיין טאש די נאמבער, ווייל פון דעם גייט נאך אראפגיין געוויסע עקספענסעס. סאו לאמיר זאגן אז איך האב געמאכט פֿינף טויזנט דאלער, לאמיר זאגן איך האב אינוועסטעט אין די עס ענד פי פֿינף הונדערט, איך האב געמאכט פֿינף טויזנט דאלער, דאס מיינט נישט אז כ'האב מרוויח געווען פֿינף טויזנט דאלער, ווייל דער אביסל געלט גייט אראפ פאר טעקסעס, אביסל געלט גייט אראפ פאר די בראוקער. רייט, און נאך אלע, נאך אלע אראפגייעכצער, יא, איז וואס איז איבער געבליבן פאר דיר, דאס איז דיין נעט. לאמיר זאגן פֿיר טויזנט דאלער, דאס איז מיין נעט. דאס איז דיין נעט, סאו לאמיר זאגן האסט געהאט טויזנט דאלער עקספענסעס, האסטו געהאט א פֿינף טויזנט דאלערדיגע גראס ריטערן, און נאכדעם וואס דו האסט געצאלט די עקספענס פון טויזנט דאלער, איז איבערגעבליבן א פֿיר טויזנט דאלערדיגע נעט ריטערן. פיין, געוואלדיג, סאו ווייס איך שוין, יענער וויל וויסן וואס איז די עוורידזש גראס ריטערן עס ענד פי פייוו הונדערט? יא אבער ס'איז זייער וויכטיג אין עני זאך וואס דו טוסט, סיי אין ריעל עסטעיט, סיי אין סטאקס, און סיי אין עני אינוועסטמענט, אדער אין עני עני נישט קיין חילוק וואס, דו קומסט אריין אין א סטאר ס'קאסט עפעס אזויפיל און אזויפיל, האלא דאס איז אינקלודינג טעקסעס אדער נישט? דו דארפסט נישט, דיר דארף נישט אנגיין אזוי ווייט א נאמבער ווי ס'דארף דיך אנגיין די נאמבער אין דיין טאש וואס איז די נעט. אהא.

און אין יעדע זאך איז עס בעסיקלי מ'נעמט די צוויי עקסטרימס, די העכסטע מיט די נידריגסטע, און אינמיטן איז די עוורידזש. אקעי, סאו יענער וויל וויסן וואס איז די דורכשניטליכע גראס ריטערן. סאו אין אנדערע ווערטער, לאמיר זאגן די עס ענד פי האט ריזיגע יארן מיט ריזיגע ריטערנס, און ס'האט יארן מיט זייער זייער שווערע מצבים,

אקעי, סאו דאס הייסט אז וויפיל געלט קומט אריין פון די פֿינף הונדערט קאמפעניס אינאיינעם, עס ענד פי פֿייַוו הונדערט? נישט וויפיל קאמפעניס, עס ענד פי פֿייַוו הונדערט איז די קאמפעניס וואס זענען געליסטעד אלס די עס ענד פי פֿייַוו הונדערט אינדעקס אין די ניו יארק סטאק עקסטשענדזש, די פֿינף הונדערט גרעסטע קאמפעניס, אבער ווען ער רעדט פון ריטורן איז ער רעדט ער פון אזוי ווי מען נעמט ווייטער א עוורעדזש, מען נעמט די אלע קאמפעניס, וויפיל זענען זיי ווערט געווען אין איין פוינט אוו טיים, וויפיל זענען זיי ווערט א אנדערע פוינט אוו טיים, און וואס מיינט דאס פאר די פאר די פאר די עס ענד פי פייוו האנדרעד מיט וויפיל איז עס ארויף אדער אראפ אין די לעצטע וואטעווער יארן ער רעדט. אקעי, סאו דא דא קומען מיר צו צו זיין שאלה. מ'ווייסט דאס יעצט. זעמער אונז רעדי מיט אזא פיינע הקדמה צו צו פארשטיין די שאלת חכם. יענער שוין געווען רעדי פריער, ער האט מיך עס געפרעגט, יעצט בין איך אויך רעדי. יא, סאו וויל ער וויסן וואס איז די דורכשניטליכע גראוט.

קיצור, מיך אינטערעסירט אויך נישט אזוי שטארק די ידיעות, מיך אינטערעסירט אויך מער וויאזוי ס'גייט דיר העלפן, און לכאורה מיינסטו דאס צו זאגן. סא אויב קוקסטו אויף דעם, דארפסטו מער פאוקוסן דיין שאלה אויף א געוויסע אמאונט אוו טיים. סא ס'רעדט זיך נישט קיין א יאר, פינף יאר, צען יאר, פופצן יאר, סא ר' חיים אויב דו קענסט בעסער מסביר זיין אז מ'זאגט עווערידזש גייט איז די צוויי צוויי עקסטרעמען, יא? עווערידזש איז די דורכשניט. נעמסט די עקסטרעמען, און דו גייסט נאכדעם אויף עווערידזש, יא. אהא. סאו מ'רעדט פון ערנסט עקסטרעמען, כ'מיין. קוק אן, לאמיר זאגן נאר פון די לעצטע כ'ווייס דרייסיג יאר לאמיר זאגן, אז דו קוקסט אן די, ס'איז געווען די טעק באבל אויב דו געדענקסט אין די לעיט ניינטיס. וואס איז געווען דעמאלטס? ס'איז געווען א ריזיגע, ווען ס'איז ארויסגעקומען אינטערנעט, ווען אסאך אסאך גראוט קאמפאניס, אסאך טעקנאלאדזשי קאמפאניס, ס'האט אנגעהויבן צו קומען דעמאלטס, ס'האט אויסגעזען אז ס'גייט, איך געדענק ווען איך בין געווען א כולל אינגערמאן, אויב ס'איז געווען א אינגערמאן,

אה, ס'איז געווען א דמיון די גאנצע זאך, כ'האב טאקע פארלוירן אסאך געלט, לאמיך ארויסנעמען מיין געלט, וויפיל איך האב נאך, די פאר דאלער וואס איז איבערגעבליבן, און געגאנגען ווייטער. צווייטער האט געזאגט, וואס עפעס, ניין פארקערט, יעצט לאמיך אריינלייגן, יעצט איז עס אזוי ביליג, און איך ביליוו אז ס'גייט גיין ווייטער, לאמיך אריינלייגן דערין. און א אנדערער האט געזאגט, כ'לייג נישט אריין, כ'נעם נישט ארויס, כ'קוק אפילו נישט, כ'לאז עס לויפן דארט ווילאנג ס'וועט גיין. סאו דער וואס האט עס געלאזט לויפן ביז יעצט ער איז אפעקטעד ביי די עווערידזש ריטורן. אהא. יא. דער וואס האט עס ארויסגענומען זיין געלט און אוועקגעלאפן מיט עס ער איז נישט ער איז נישט אפעקטעד ביי די עווערידזש ריטורן ווייל ער האט גארנישט מיט די עווערידזש ריטורן ווייל ער האט געפרואווט אז ער איז זייער קאנסערנד צו לאזן געלט דארטן ווען ס'פאלט און ער נעמט עס ארויס און ער גייט אוועק. סאו ער האט שפאצירט ביי די עקסטרים און ער האט געדילט מיט די תוצאות פון די עקסטרים. עקזעקטלי. פון די עקסטרים אויף אראפ. אזוי ווי ווארען באפעט זאגט אז די סטאק מארקעט איז די איינציגסטע פלאץ וואו מענטשן האבן ליב צו קויפן פאר טייער און פארקויפן פאר ביליג. אקעי, וואלמארט געווענליך ווען ס'איז דא א סעיל אז מ'קען עפעס קויפן פאר ביליג לויפט יעדער קויפן. די סטאק מארקעט ווען ס'איז דא א סעיל מ'קען קויפן פאר ביליג איז זייער אסאך מענטשן זאגן אוי! ווער ווייסט וויפיל ביליגער ס'וועט ווערן אפשר וועט עס ווערן גארנישט ווערט און מ'גייט נעמען ארויס די געלט און מ'לויפט אוועק. סאו דאס איז די עקסטרים וואס כ'האב געגעבן. יעצט איז געקומען די נעקסטע מאל וואס איז געווען עקסטרים.

איז דא מענטשן וואס האבן געזאגט ניין, יעצט גיי איך קויפן. סאו די מענטשן וואס גייען קויפן ווערן עפעקטעד פון די עוורידזש אבער אויף אסאך א שטערקערע וועג ווייל זיי האבן א אנדערע מינע עוורידזש פון יעדן איינעם ווייל זיי קויפן עס פאר דיפ דיפ דיסקאונט סאו זיי קויפן עס פאר טערטי סיקס פערסענט ביליגער ווי יעדן איינעם וואס ס'לייגט אריין ווען ס'איז טייער אדער ווען ס'איז די מארקעט בומינג ווייטער א יאר שפעטער טווענטי סיקס פערסענט ארויף. און ס'איז ווייטער געווען א בומינג בומינג מארקעט פאר אסאך יארן, ביז ווען? ני, איך האב נישט קיין אנונג, כ'דריי מיך נישט אין די מקומות. ביז ס'איז געקומען קאוויד, קאראנע? אה. איז ווייטער די מארקעט אראפ, אבער דעמאלטס איז עס נאר אראפ פאר אפאר חדשים, און ס'האט אנגעהויבן צוריק ארויפצוגיין, ווען מ'האט געזען אז די וועלט גייט יא אנגיין, אקעי? סאו, די יאר למשל, כ'מיין פאריאר איז די מארקעט אראפגעגאנגען, די יאר גייט עס צוריק ארויף, סאו, ס'איז אייביג שווער, ס'איז זייער זייער שווער צו זאגן אויף אזא מין זאך,

בעיסד אויף די היסטערי, בעיסד אויף די עבר, מוזטו נעמען א סאך יארן. איך וואלט געזאגט פֿופֿצן יאר איז א נארמאלע נומבער צו נעמען פאר עוורידזש. דאס מיינט נישט אז די נעקסטע פֿופֿצן יאר גייט זיין אנדערש ווי, גייט זיין די זעלבע ווי די פאריגע פֿופֿצן יאר. ווייס עס קלאר. אבער ריזען טו בעליוו, אויב די לעצטע הונדערט יאר איז אזוי געווען, איז ריזען טו בעליוו. ס'איז די בעסט וואס מ'קען טון. יא, דאס איז נקודה נומבער וואן. נקודה נומבער טו, אז דו ווילסט עכט ווערן עפעקטעד ביי די עוורידזש אויף א פאזיטיוו וועג,

איז ס'איז דא א עצה אויב דו ווילסט נישט דארפן זיין ביזי מיט די זאכן, איז דא א עצה וואס הייסט דאלער קאסט עוורידזשינג. דאלער קאסט עוורידזשינג מיינט לייג אריין יעדע חודש א געוויסע סכום, קוק נישט אויף ארויף קוק נישט אויף אראפ, און אן עוורידזש ווייסטו אמאל האסטו איבערגעצאלט, אמאל האסטו עס באקומען ביי דיסקאונט, און ביסט נאך אלץ אפעקטעד מיט די עוורידזש. ביז יעצט האמיר אונז גערעדט ווען די לייגסט אריין די געלט אין די מארקעט אבער יעצט פאנגט זיך אן א נייע פעידזש די פעידזש ווערט אנגערופן ווען איך נעם ארויס די געלט פון די מארקעט וואס דא איז ווייטער אויב די מארקעט איז בומינג סגייט ארויף און ארויף און ארויף און דיין קינד האלט פארן חתונה האבן און די דארפסט האבן דיינע הונדערט טויזענט דאלער וואס האסט אוועקגעלייגט פאר די חתונה נו? איז גייסטו מאכן א חשבון נישט דו אסאך אידן וועלן מאכן א חשבון wow קוק ווי בומינג די מארקעט איז יעצט.

גיי איך ווארטן ביז ס'וועט צוריק ארויפגיין, און אזוי איז עס א נערוון שפיל, און אנשטאט צו זיצן ביי די חופה און קענען אריין טענה'ן מיט די נשמות וואס עס קומט אראפ פון גן עדן צו די חתונה, זיצטו ביי די חופה און האלטסט אינמיטן קאנטראלן די טשארטס פון די סטאק מארקעט. סאו, פאר איינעם וואס וויל עכט בענעפיטן פון די עוורידזש אויף די וועג וויאזוי איך פארשטיי דו ווילסט עס טון, איז די בעסטע אז דו טראכסט נישט צו שטארק איבער די זאך, דו גייסט אין די לאנג טערם, דאס איז א זאך וואס דו דארפסט וויסן פאר דעם, ווי ביליגער ס'איז אלץ מער קויפסטו, און אז דו ווילסט ניטאמאל דארטן גיין, דזשאסט מאך א עוורידזש, דו לייגסט אריין יעדע חודש, וכו' וכו'. ביוטיפול. שאלות פאר חיים עקשטיין קען מען שיקן אויף טעקסט צו די נומבער עיט פאר פייוו פאר וואן עיט פייוו זירא טרי סעווען אדער אויף אימעיל עסק עט חיים עקסטין דאט קאם עי עס קעי עט סי עיטש עי איי עם אי קעי.